שופטים פרק י ג, אונז הייבן אן דא די מעשה פון שמשון וואס גייט גיין ביז סוף פרק ט ז, אנהייב איז אזוי ווי די אנהייב פון רוב שופטים, עס איז געווען די פריערדיגע שופטים זענען געשטארבן וואס זענען געווען ביז יעצט און די אידן זענען ווייטער טוען רע בעיני ה', און דער אייבערשטער געבט זיי צו עפעס א רשע, ווער איז דער רשע דא? פלישתים, פערציג יאר די פלישתים רודפ'ן די אידן, און יעצט הערן אונז די מעשה ווי די אייבערשטער גרייט צו עפעס א מושיע, ס'שטייט נישט אינצווישן אז זיי האבן מתפלל געווען ויצעקו גארנישט, אבער כאילו די אייבערשטער גרייט דא צו עפעס א מושיע, מען הייבט אן זייער פרי, אלע שופטים קומט די אייבערשטער צו א שופט און הייבט אהן צו זאגן, דא איז זייער אינטערעסאנטע מעשה, מען הייבט אן נאך פאר איינער איז געבוירן געווארן, די אייבערשטער גרייט שוין צו עפעס ער זאל העלפן די אידן, און די מעשה הייבט זיך אן ס'געווען א איד פון צרעה. משפחת דן, פון שבט דן, ער הייסט מנוח, און זיין ווייב איז געווען א עקרה האט נישט געהאט קיין קינדער, איין טאג קומט א מלאך, מלאך לכאורה מיינט א מלאך כפשוטו אזוי ווי מען זעט סוף פון די מעשה, א מלאך א געטליכע זאך, קומט צו די אישה, אשת מנוח, שטייט נישט איר נאמען, און ער זאגט איר א בשורה זי גייט האבן א זון, ענליך צו די בשורה וואס שרה האט באקומען, און הגר, אנדערע. און ער זאגט איר אן אינטערעסאנטע זאך, זי זאל נישט טרינקען וויין, יין ושכר, מיינט וויין און שכר מיינט אפשר אנדערע זאכן משכרים אדער זאכן וואס אויך געמאכט פון וויין וואס זענען משכר, נישט עסן קיין דברים טמאים, פארוואס? ווייל זי גייט האבן א זון, ומורה לא יעלה על ראשו, זאל נישט שערן די האר, פארוואס? ער גייט זיין נזיר אלהים מן הבטן, ממילא כאילו אפילו ווען ער איז שוין טראגעדיג מיט אים, זאל זי נישט טון די זאכן, ווייל כאילו די בעיבי, די פיטוס, אין איר, אין איר. אין איר בויך גייט נישט נעמען פון דעם, און והוא יחל להושיע את, ער וועט אנהייבן צו העלפן די אידן פון פלישתים וואס מיינט אנהייבן ס'גייט נישט ענדיגן אדער כאילו זיי האבן אזא גרויסע צרה ער גייט אנהייבן למעשה איז עס א אינטערעסאנטע בשורה סיי א בשורה אז מען גייט העלפן פון די פלישתים סיי א בשורה אז ער גייט האבן קינדער אבער די בשורה פון העלפן פלישתים איז נאך אין א לאנגע צייט ער דארף דאך זיין לפחות איך ווייס בר מצוה צו קענען עס טון יעצט די פרוי קומט צו איר מאן זי קומט אהיים שטייט נישט ווי איז געשען דער מעשה לעשע, אפשר ביי איר אינדערהיים, זי קומט צו די מאן, זי זאגט, עס קומט צו מיך א איש אלהים, האט אויסגעזען מור כמלאך אלהים נורא מאוד, זי איז פריער שטייט עס איז געווען א מלאך, דא זאגט עס א איש אלהים, איש אלהים קען דאך מיינען סתם א מענטש, א נביא, אבער האט אויסגעזען עפעס מורא'דיג פארכטיג אזוי ווי א מלאך, האב אים נישט געפרעגט ווער ער איז פון ווי ער קומט, און ער האט מיך געזאגט די בשורה, וועסט האבן א יונגל און זאלסט נישט טרינקען וויין און עסן קיין דבר טמא ווייל ער גייט זיין א נזיר, די רעסט פון די זאכן אז ער גייט זיין מושיע את ישראל, אז ער זאל נישט שניידן די האר, דאס האט זי אבער נישט איבערגעזאגט, און אויך געטוישט פון מלאך צו איש. און מנוח פאר סאם ריזען איז נישט געווען צופרידען, ער האט נישט געגלייבט זיין ווייב, האט נישט געוואוסט וואס גייט דא פאר, האט ער געדאווענט, וואס האט ער געדאווענט? איך בעט דיך בי אדוני די איש פון דעם וואס האסט געשיקט זאל צוריק נאכאמאל קומען ער זאגט פארוואס אונז זאלן וויסן וואס צו טון צו דער נער, איי דער האט דאך שוין געזאגט פאר דיין ווייב וואס וויל ער וויסן, זעט אויס עפעס האט אים געפעלט דא אין די ידיעה אדער ער האט נישט געגלייבט אדער ער האט נישט פארשטאנען אז עס איז געווען טאקע א מלאך ער האט געוואלט אויסטעסטן זען וואס טאקע דא זיין און די אייבערשטער האט געפאלגט געשיקט נאכאמאל די מלאך קומט נאכאמאל יעצט שטייט ווי איז ער געקומען ער זיצט אין די פעלד און מנוח איז נישט דארט זי לויפט שנעל און זי רופט מנוח זאגט אים קום דער איש וואס איך האב געזען ער איז דא נאכאמאל מנוח גייט נאך זיין ווייב און טרעפט דער מענטש, שטייט דער איש, זעט אויס נאך אלץ ווי א איש, פרעגט דו ביסט דער וואס האט גערעדט מיט האשה, מיט מיין ווייב, זאגט יא, פרעגט נו, זאג אונז וואס מ'זאל טון מיט די נער, און וואס זאגט ער, די זעלבע זאך וואס ער האט געזאגט פאר די פרוי, מען זאל זיך געפעטשט מכל אשר אמרתי אל האשה תשמר, זאל זיך אפהיטן פון יין, פון טומאה, כל אשר צויתיה, שוין. מנוח זאגט בעט זיך ביי דעם מענטש, למלאך השם, דער פסוק זאגט מלאך השם, ער האט נאכנישט געוואוסט אז ס'איז א מלאך השם, אפשר נעצרה נא אותך, זיך אפשטעלן דא ביי אונז אביסל, מען וועט דיך געבן צו עסן. א גדי עזים, און די מלאך זאגט, ער הייבט אן צו ווייזן אז ער איז א מלאך, ניין איך וועל נישט עסן לא אוכל בלחמך, אויב דו'סט מאכן א עולה, מאך פאר די אייבערשטער, דאס הייסט איך בין נישט עפעס א גאט, איך קען נישט האבן עפעס א אנדערע גאט, און אויך איך בין נישט קיין מענטש, איך עס נישט מיט ענק. שוין, יעצט האט מנוח נאך א בקשה פון די מלאך, זאג מיר ווי דו הייסט, פארוואס דארף איך וויסן, כי יבוא דברך וכבדנוך ווען ס'טוט זיך אויספירן דיין בשורה וועלן זיי דיך שיקן עפעס א מתנה, מען וועט דיך געבן עפעס כבוד, זאגן אז דער פלוני האט שוין צוגעזאגט אז עס גייט זיין א קינד, איך ווייס עס איז געווען די רבי, דאן שיקן א פדיון, איי דאנט קנאו. און דער יום למלך יום מלך השם וואס לאמר זיי טיש אל שמי ווי פעל וואס פרעגסט פאר נאמען נאמען איז באהאלטן אין מען אויך פארשטייט נאך אלץ נישט דער נעמט די גדי איז אמט געזאגט זאלסט נישט נעמען דער נעמט עס יא אין די מנחה אבער ווי אל להציל השם אזוי ווי די מלך זאגט עס מאל זענען אויל לשם מאכט צו אויל לשם אין מאפלי לעשות שטייט עפעס א פעלערדיגע זאך ומנוח ואשתו רואים, און וואס געשעהט? די פייער פארברענט דא די קרבן אויפן פייער, און די מלאך פליעט ארויף אין הימל מיט די פייער. און די מלאך איז מער נישט געקומען דעמאלטס אז ידע מנוח כי מלאך השם ער האט געזעהן אז עס איז ארויסגעקומען פון פייער, ער זעהט אים נישט, און יעצט האט ער פארשטאנען אז עס איז נישט געווען סתם א מענטש, עס איז געווען א מלאך. און מנוח יעצט אז ער גלייבט אז עס איז געווען א מלאך האט ער א אנדערע פראבלעם, מות נמות כי אלהים ראינו, ער זאגט פאר זיין ווייב אונז גייען שטארבן, געזעהן אלהים, שטייט דאך כי לא יראני האדם וחי, זאגט אים זיין ווייב וואס הייסט? ווען ער וויל אונז הרג'נען, לא לקח מידינו אויב נעמט ער אן פון אונז די עולה, ווייזט ער אונז דאס אלעס, ער איז דאך געקומען לטובתינו נישט צו הרג'נען, און געווען גערעכט, און טאקע איז געבוירן א זון, און גערופן שמשון, ויגדל הנער ויברכהו ה', ותחל רוח ה' לפעמו, האט עפעס געהאט א רוח, און אלע שופטים האבן געזען די זאך פון רוח ה', ביי רוח שמשון האט א נייע לשון, ס'איז אים מפעם, ס'קלאפט עפעס אין אים א רוח ה', ווי בין צרעה ווי ער האט געוואוינט ובין אשתאל און נאך א פלאץ אשתאל.